א גוטן ערב שבת מורי ורבותי, כ'האב פרובירט צו מאכן פרי היינט, זאל קענען זיין גרייט פאר שבת און ארום שיקן. די וואך איז פרשת משפטים, און משפטים, קודם כל א זייער זייער אינטערעסאנטע סדרה, איך וויל, עס איז מיר אביסל וויכטיג צו אוועק ווארפן א געוויסע הוצאת לעז אויף פרשת משפטים, ס'דא. צוויי, צוויי גרויסע לשון הרע, צוויי גרויסע שלעכטע מים'ס וואס דרייען זיך ארום וועגן פרשת משפטים, און זענען קאנעקטעד איינער מיט די צווייטע, און ס'איז זייער וויכטיג צו אביסל מאכן לעכטיגער די פרשה, עס איז נישט, עס איז זייער שווער, ס'דא זייער אסאך זאכן אין לייף און אין תורה וואס מיר ישיבישע מענטשן האבן א. שווערע קאנאוטעישן מיט דעם, סאו עס קאנעקט זיך מיט זיי מיט עפעס שווארצע שווארצע מלאכים, און ס'איז זייער וויכטיג פאר מיך אלעמאל צו מאכן לעכטיגע זאכן, צו מאכן פרייליכע זאכן, און די צוויי זאכן זענען, קודם כל ס'דא אזא אינטערעסאנטע קשיא וואס ווען מ'טראכט אריין, דאס איז פון די סארט שאלות וואס מ'דארף אלעמאל, מ'דארף אלעמאל וויסן וואס ווי אין וועלכע סארט וועלט מאכט סענס אזא שאלה, און די שאלה גייט בערך אזוי. און ס'איז געווען פרשת יתרו, ס'איז געווען מתן תורה מיט קולות וברקים, ס'זעט עפעס לעבעדיג, גרויסע, זייער ספיריטשועל, זייער רוחניות'דיג, זייער זייער ענלייטענד, זייער ס'קאכט זיך און ס'טאנצט זיך, און מענטשן, און ס'איז, און ספעט, און נאכדעם. ענדיגט זיך, מאכט מען צו, מען געענדיגט, געענדיגט די מתן תורה מעשה, יעצט מאכט מען אויף די נעקסטע פעידזש, הייבט זיך אן הלכות עבד עברי, עבד כנעני, עבד גנב, רוצח, אלע מיני חושן משפט אזעלכע ניטי גריטי זאכן, און די קשיא איז, די שאלה איז אזוי ווי א. נישט א אמת'דיגע שאלה, מ'דארף דאך פארשטיין אז ס'קומט פון א געוויסע סארט לעבן, ס'הייסט, ס'קומט אז איך, אז א מענטשן לעבן פרשת יתרו איז אין שובבי"ם, ס'איז א גאנצע, ס'איז א גאנצע געוואלדיגע זאך און שבועות, און דא איז עפעס, זעט אויס עפעס אויס זייער טרוקן, זייער זייער מגושם'דיג, אדער מ'קען אפילו טראכטן ווייטער, איז דא מענטשן וואס זאגן אז ס'איז חלקים פון די תורה וואס זענען נישט. נישט גענוג ספיריטשועל זיי זענען צו עס איז געמאכט פאר ליטוואקעס עס איז געמאכט פאר מענטשן וואס האבן ליב צו לערנען חושן משפט עס איז נישט פאר דאס הייסט ס'רעדט זיך טאקע פון עניינים פון פון עולם הזה פון פון חושן משפט פון איינער גנב'עט א צווייטענס קי וואס ער טוט מיט דעם וואס וואס האט קי ווי קומט קי אריין אין די הייליגע תורה איז דאך א איז דאך דא אזא סארט אזא סארט פראבלעם און די צווייטע פראבלעם איז אפילו א מער קטנות'דיגע פראבלעם און מענטשן פאר סאם ריעזען איז דא אזא מים אין די וועלט אז.

און איך וויל זייער שטארק, איך וויל זיך זייער שטארק קעגן שטעלן קעגן די, קעגן די, די ביידע זאכן, זיי זענען זייער ענליך, זיי האבן, איך מיין ס'איז די ערשטע שאלה אזוי ווי די עדאלט ווערזשען פון די קינדערישע שאלה, אז משפטים, יא די רבי גייט מיך משוגע מאכן, ווען צאלט מען כפל, און ווען ד' וה', און ווען, וואס איז די חילוק פון א שומר חינם מיט א שומר שכר, לאמיר איך האב, איך האב געהערט שיינע מעשות, פרשת בשלח, פון קריעת ים סוף, וואס ווילסטו פון מיר? און די ערשטע, די ערשטע, די ערשטע זאך וואס מען דארף זאגן, וואס מ'דארף, מען דארף זייער גוט, זייער גוט כאפן, איז אז משפטים איז נישט קיין קלייניקייט, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין, נישט קיין גרינגע זאך אנצוקומען. אין אנדערע ווערטער, אונז דארף מען דאך האבן די מעשה אין קאפ, און אונז האבן א פראבלעם אז אונז ליינען אלעמאל משפטים אזוי ווי הלכות, כאילו ס'איז א מופשט, עולם מופשט, כאילו עס רעדט זיך פון עפעס א טרוקענע דין, וואס געשעהט אויב איינער האט גע'גנב'עט און ער איז געווען א שומר חינם און וואס ווער דארף צאלן? און דאס איז דאך נישט פארגעסן אז ס'איז געבויט אויף א ריעל לייף סטארי, ס'איז דאך א אמת'דיגע מעשה. ס'דא היינט בלעטלעך וואס מ'געט ארויס ס'דא אזעלכע חושן משפט כוללים אדער אדער וויאזוי הייסט עס בתי דין וואס זיי געבן ארויס אזעלכע בלעטלעך יעדע וואך. און זיי פארציילן יעדע מאל מעשה'ס, און די צעטל איז איינע פון די מער אינטערעסאנטע צעטליך וואס מען טיילט אויס אין בית מדרש, ווייל ס'הייבט זיך נישט אן פון א פון א מופשט'דיגע דין, דער ש"ך זאגט אזוי און דער דער זאב זאגט אזוי און דער זאגט אזוי און מען דארף זיך ארויסקוועטשן פון עפעס א שווערע סוגיא בבא מציעא, ס'איז א מער אינטערעסאנטע מעשה, דער האט געמאכט א ביזנעס און יענער האט געזאגט אז ער האט אים בא'גנב'עט און ס'איז געשען אזוי און ס'איז געגאנגען אזוי, סאו סאדענלי איז חושן משפט געווארן די מער אינטערעסאנטע חלק. אבער אינטערעסאנט דא איז נאר דער דא רעדט מען נאר אינטערעסאנט אז דער מעשה איז אינטערעסאנט אבער ווען מען טראכט מער יסודות'דיג דא דא משה רבינו די די מתן תורה איז א מורא'דיגע זאך און אונז אונז אונז זענען אזוי צוגעוואוינט צו קריכן אין העכערע זאכן און פארשטיין אלע מיני זאכן אז מען פארגעסט די די מערסטע סימפל זאך דא איז א דא איז א וועלט דא איז א פאלק מען קען זאגן אזוי ווי יציאת מצרים ס'איז ארויסגעגאנגען א באנטש פון עבדים פון מצרים זיי ווייסן נישט וויאזוי מען געבט זיך א עבד אים איז זיי זיין וועלט איז זיין לעבן איז זייער מסודר זיי מען דארף מען דארף מאכן אזויפיל ציגל היינט און אזויפיל בילדינגס און אזויפיל ערי מסכנות לפרעה און אלעס אלעס איז בסדר דאס איז די ער טראכט גאר נישט מיטאמאל איז ער געווארן א א בן חורין מיטאמאל האט ער קיען און ער האט אקסן און ער האט בור מיט שור'ס מיט מבעה'ס מיט פייערס מיט פעלדער מיט אלע מיני זאכן. יעצט זיך א עצה צו געבן אויף די וועלט, זיך פשוט צו אויספיגרן ווי אזוי מען קען לעבן, נישט אליינס, מיט נאך מענטשן, מיט מענטשן וואס האבן נכסים, מענטשן וואס האבן דזשאבס, מענטשן וואס האבן היזק, אלע מיני זאכן, און נישט, עס זאל נישט ווערן קיין, עס זאל נישט ווערן קיין סיוויל וואר, עס זאל נישט ווערן מען זאל זיך ש ע איינער איש את רעהו חיים בלעו, דאס איז נישט קיין קלייניקייט, דאס איז דא א, דאס איז א משונה'דיגע חכמה, און אונז זענען זייער זייער זייער ספוילד, זייער צוגעוואוינט צו דעם. אונז לעבן אין א וועלט וואס איז מער ווייניגער אין א געוויסע, עטליסט רוב פון אונז וואס לעבן אין אמעריקע אדער אין פלעצער וואס איז מער ווייניגער ציוויליזירט, מער ווייניגער מסודר, ס'איז מער ווייניגער, געבט מען זיך א עצה. אבער מ'דארף דאך הערן די מעשה פון די תורה, די די דראמא פון מתן תורה, די דראמא פון מתן תורה איז דאס און די דראמא פון משפטים אסאך מער, וואסערע א גרויסע התגלות איז געווען, וואסערע א גרויסע גאט איז געקומען, און געזאגט אנכי ה' אלקיך. האט ער געסאלווט די פראבלעם פאר די דריי מענטשן אין די וועלט וואס זוכן גאט, בסדר, דאס איז, אונז רעדן פון איהם זייער אסאך, אבער עס איז זייער וויכטיג. אבער די אסאך די מער די אמת'דיגע פראבלעם וואס די משפטים, וואס די תורה וויל סאלוון, איז די פראבלעם, די מער זייער נארמאלע לעבן פראבלעם, די עולם הזה, דא לעבן מענטשן אויף עולם הזה, און זיי דרייען זיך, און ווי אזוי געבט מען זיך א עצה, ווי אזוי, ווי אזוי מאכט מען עס זאל ארבעטן, ווי אזוי מאכט מען אז אלעס זאל פארן. און די מעשה פון לעצטע וואך אין פרשת יתרו איז זייער אילוסטרעטיוו אין די אין די סענס, ס'קומט ארויס גאמ, משה רבינו איז געווען די רבי, איז געווען די די גואל, האט זיי ארויסגענומען פון מצרים, און יעצט מיטאמאל ויעמוד העם על משה מן בוקר עד ערב, רבונו של עולם, מילא אז אין מצרים שטייט מען אויפן קאפ א גאנצע נאכט פארשטיי איך יעדער האט צרות, אבער דא האט מען דאך שוין נישט קיין צרות ס'גייט שוין גוט, וואס שטייסטו מיך אויפן קאפ פון אינדערפרי ביז ביינאכט? ווייל ס'איז זייער קאמפליקעיטעד צו אויספיגערן וויאזוי צו פירן א סאסייעטי. מיט א גענוג געוויסע נארמאלע סדר. אויב מען גנב'עט דארף מען צוריק געבן, אויב מען שלאגט דארף מען צאלן נזק, צער, ריפוי, שבת, בושת, אויב מען אויב מען איז א שומר דארף מען צוריק דארף מען מאכן זיכער אז די אלע זאכן. ס'איז נאט סימפל. ס'איז א משונה'דיגע חכמה און אונז און אונז האבן א טבע צו מזלזל זיין אין די חכמה, כ'ווייס נישט פארוואס, כ'מיין אז ס'איז פשוט ווייל מ'איז צוגעוואוינט זייער צוגעוואוינט צו דעם און מ'זאגט אפילו ער זעט אפילו די גוים אפילו יעדע איינער האט אזא חכמה נו בסדר אבער דיס דיס וואז די פירסט טיים דא האט מען עס אנגעהויבן צו מאכן בסדר אפשר געווען א צווייטע גוי וואס האט אויך פרובירט כל הכבוד גארנישט קעגן אים אבער ס'איז א באשטענדיגע חכמה און א גרויסע חכמה ווען מ'זאגט דער רמבן האט אזא פעימאס דרשה ס'הייסט תורת השם תמימה און ער הייבט אן מיט אזא שאלה און ער זאגט דארט שטייט תורת השם תמימה משיבת נפש, תורה איז אזוי גוט, תורה איז אזוי קלוג, איך ווייס נישט וואס איז אזוי קלוג דערפון, דא אלע יעדע איינע האט עפעס א רעלידשן, יעדע איינע האט עפעס א געזעץ, וואס איז אזוי די גרויסע גדולה פון די תורה, און די רמבן די ערשטע תירוץ וואס ער זאגט, נאכדעם גייט ער אריין אין נאך תירוצים, על פי פנימיות, על פי קבלה, על פי אלע מיני אמונות.

דאס וועט זיך א עצה צו געבן מיט די קי און אקסן באופן הכי פשוט, ווער דארף צאלן פאר וועם, און איך רעד נישט אז ס'דא א משל און א נמשל, שומר חינם מיינט ווער ס'דאווענט נישט גוט און שומר שכר מיינט ווער ס'האט א געשמאק אין דאווענען ניין, זייער סימפל, די זאך אז איך היט דיין זאך, וואס טוט מען? פאר ס'איז געווען משפטים האט מען געדארפט שטיין אויף משה'ס קאפ פון די פרי ביז ביינאכט, און מ'ווערט משוגע פון דעם, מ'דארף זיך פארשטעלן אז צו האבן א סאסייעטי, צו האבן א. פשוט'ע לעבן, א בעל בתישע לעבן, בעל בתישע לעבן וואס ארבעט, וואס פארגעס פון עטיקס, פארגעס פון אז ס'זאל ארבעטן מיט צדק און משפט, מיט יושר, פשוט ס'זאל ארבעטן, מ'זאל זיך נישט איינער דעם צווייטן הרג'ען, מ'זאל נישט שטיין אויף משה רבינו'ס קאפ פון די פרי ביז ביינאכט, פשוט דאס איז א משונה'דיגע, משונה'דיגע גילוי, ס'איז א משונה'דיגע חירות, ס'איז א משונה'דיגע געוואלדיגע זאך, ס'איז, מ'דארף זיך פארשטעלן משה רבינו קומט און ער ברענגט די משפטים פאר די אידן, און דאס איז למעשה די ענד פון די פרשה וואס שטייט די די זאך וואס אונז רופן אין די פרשה פון נעשה ונשמע, משה רבינו קומט, און דאס האבן די אידן דא הייבט זיך אן, זיי האבן גארנישט, דאס איז א, דאס איז א וועלט וואס הייבט זיך יעצט אן די וועלט, און ס'קומט משה רבינו, און ער האט אויסגעפיגערט, ס'איז א משונה'דיגע חכמה, ס'איז נישט סתם, ס'איז נישט קיין, מ'קען, מיט אנדערע ווערטער, יעדער איינער קען מאכן געזעצן, יא, אסאך מענטשן האבן פרובירט צו מאכן געזעצן, נישט, געזעצן דארפן ארבעטן, איט העס טו ווארק, ס'דארף זיין א וועג, וואס יא, יעצט ווען יעדער איינער וואס גייט זיך געבן יתן איש אל רעהו כסף וכלים לשמור, ווייסט ער, ס'מאכט סענס צו אים אין א געוויסע זין, ס'ארבעט, בסדר. מ'קען זיך דינגען אויף פארשידענע משפטים, מ'קען זאגן ס'וואלט געקענט זיין אנדערש, אבער דער גרויסער חידוש פון דעם אז אז ס'איז דא, דו ווילסט זיך דינגען צו עין תחת עין איז אזוי, צו עין תחת עין איז אהער, בסדר, אבער אלעס איז בעסער פון אן קיין שום משפטים, אלעס איז בעסער פון די פון די גארנישט וואס איז געווען פארדעם, ס'איז דא א מצוה זאלסט העלפן, זאלסט אין קעיס אוו דו זאלסט, געבארגט, זאלסט צוריק צאלן וואס האסט געבארגט, די אלע זייער סימפל זאכן וואס אונז נעמען זייער אסאך פאר גרענטעד, זענען משונה'דיגע גדלות און מ'דארף זיך ממש פארשטעלן די מעשה ווי אידן זענען ארויס פון מצרים און זיי האבן זיך זיי טרייענג טו ליוו זיי טרייענג טו ליוו אין דזשאסט אין די אין די ריעל ווארלד און זיי לעבן דאך און זיי האבן זענען בני חורין זיי האבן נישט איינער וואס זאגט זיי יעדן טאג וואס צו טון אויפשטיין מודה אני געארבעט פאר פרעה געארבעט פאר פרעה. און ס'קומט משה רבנו מיט א משונה'דיגע גילוי, א משונה'דיגע גדלות, ער ברענגט משפטים, ער מאכט געזעצן, ער זאגט, רבותי ס'איז דא א הלכות גזילה, ס'איז דא הלכות היזק, ס'איז דא הלכות חבלה, ס'איז דא הלכות די אלע זאכן, און ס'איז א מורא'דיגע, א מורא'דיגע געש, א מורא'דיגע אור, א מורא'דיגע געשמאק, ווען ווען מען ווייל ווען ס'איז פשוט דא געזעצן מען קען אקעי יעצט קען מען לעבן, ס'איז בכלל נישט די שאלה צו די געזעצן זענען די מערסטע ריכטיגסטע געזעצן, צו די געזעצן זענען בעסער פון פריער, ס'איז פשוט דא, ס'איז דא משפטים, און משה רבינו קומט און וידבר לעם את דברי ה' ואת המשפטים, זאגן זיי גלייך כל אשר דבר השם נעשה, יא אוודאי, דאס איז די בעסטע זאך, אונז מוטשען זיך, אונז דרייען זיך דא, אונז געבן זיך נישט קיין עצה, אונז האבן ברוך השם משה רבינו, אונז קענען קומען צו אים טאנצן אויפן קאפ.

מה יעשה אדם ויחיה, קען רעדן פון דעם, מ'האט רעדן וועגן דעם אסאך, פראבלעם פון פנימיות'דיגע פראבלעמען, וויאזוי ווערט מען בדביקות, וויאזוי ווערט מען ענלייטענד, כ'ווייס פארשידענע גרויסע זאכן, אבער מען דארף וויסן אז דאס איז דאס איז פשט, און ס'איז אויך ס'איז אויך אמת אין אלע לעוועלס, די תורה איינער פון די גרויסע פראבלעמען וואס די תורה קומט סאלוון איז ווי אזוי צו לעבן מיט אנדערע מענטשן בעולם הזה, ווי אזוי? און מען קען חוקר זיין ווי ווי גוט האט מען עס דעליווערט זענען יעדע איינער געווארן צדיקים? איך ווייס נישט אויב יעדע איינער איז געווארן א צדיק, כ'ווייס נישט אויב די תורה איז געקומען בכלל אז יעדע איינער זאל ווערן א צדיק, ס'איז געקומען צו סאלוון די פראבלעם און מען האט עס געסאלווט, מען דארף זיין, דארף מען זיין זייער קלאר מיט דעם, ס'איז געווארן געסאלווט, מער ווייניגער, ס'איז דא משפטים און די גאנצע וועלט איז היינט דא משפטים און מען דארף נישט אלעמאל גיין צו משה רבינו שטיין אויפן קאפ, ס'איז מען האט געסאלווט די פראבלעם, און דאס איז די סאלוון די פראבלעם איז א ריזיגע ריזיגע זאך, און אלע מצוות. זייער רוב מצוות און אפילו מען זעט אין פרשת משפטים אפילו מצוות ווי שבת און שמיטה און וויאזוי צו מקריב זיין קרבנות און די פסוק איז זיי מקשר מיט דאס ס'הייסט ס'איז דא אזוי ווי די רמב ם וואלט געזאגט ס'איז דא צוויי לעוועלס אין די תורה אבער די ערשטע לעוועל איז תיקון הגוף די תורה קומט סאלוון די פראבלעם פון ווי אזוי א מענטש זאל לעבן בעולם הזה מיט זיין געלט מיט זיין ווייב מיט זיינע קינדער מיט זיין שור כשב ועז מיט אלע פשוט'ע זאכן און ס'סאלווט עס. יעצט אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו זיך אונז רעדן פון אונז געווענטליך ווען אונז פרובירן צו רעדן וועגן די תורה רעדן מיר וועגן א גאנץ אנדערע שאלה סא וועלכע האט בעסערע געזעצן די תורה האט בעסערע געזעצן אדער די כ'ווייס נישט סעקולער לאו איז בעסער נישט די פראבלעם וואס די תורה קומט סאלוון די תורה איז נישט געקומען די ערשטע מאל צו סאלוון ווער די בעסטע געזעץ ווער קען מאכן די בעסטע דזשאסטיס ווער קען מאכן די בעסטע מאראל טעארי נישט דאס די תורה קומט סאלוון ווען די תורה זאגט אין פרשת ואתחנן ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ער רעדט נישט וועגן דעם אז ס'דא אנדערע געזעצן און אונזערע געזעצן זענען מער ריכטיג, מער געשמאק, מער רעשענעל, ס'הייבט זיך נישט אן. ס'רעדט זיך וועגן דעם אז זיי האבן נישט קיין געזעצן, און ס'איז אזוי די פאקט. ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך צו האבן געזעצן, אפילו היינט איז דא חילוקים צווישן פארשידענע מדינות וויפיל זיי האבן געזעצן, צו וואט עקסטענט זיי האבן געזעצן, צו וואט עקסטענט מען דארף גיין גלייך שטיין אויף משה מן הבוקר עד הערב. ס'איז א מורא'דיגע זאך דאס. פשוט ס'איז געקומען משה רבינו פון הימל און ער האט געזאגט, איך האב פאר ענק א ליסט, א ליסט פון משפטים, ס'סאלווט רוב פראבלעמען פון יומען לייף האב איך געסאלווט. וואס וועט זיין ווען מ'האט גע'גנב'ט, וואס וועט זיין ווען ס'געווען א שומר, וואס וועט זיין ווען ס'געווען א היזק, די אלע זאכן, מ'ווייסט וואס צו טון. איך זאג נישט אז איך קען מאכן א נייע וועלט, ס'גייט מער נישט זיין קיין היזק, ס'גייט מער נישט זיין קיין גזילות, ס'גייט מער נישט זיין קיין רציחות, דעטס נאט די פראבלעם דעט איים וואריד אבאוט, דעטס איז אפשר פאר משיח, איך ווייס נישט אז ער זאל סאלוון יענע פראבלעם, איך סאלוו פשוט א פראבלעם ווי אזוי לעבט מען אויף די וועלט, און די תורה האט זייער, משה רבינו אין פרשת משפטים האט פרובירט, און האט אנגעהויבן און מ'דארף. זיין מורא'דיג צופרידן, מורא'דיג פרייליך, אזוי ווי די אידן האבן געדזשאמפט און געזאגט, אויב דאס האט די אייבערשטער געזאגט, כל אשר דבר השם נעשה, דאס איז נישט קיין, דא האלט מען נאכנישט ביי עפעס א גרויסע מדריגות, דאס איז עמעיזינג, איט סאלווד די ריעל פראבלעם דעט ווי העוו די האול טיים. יעצט דארף מען פארשטייט זיך פרעגן, ווי ווי ווי ווי שטארק אונז זענען ממשיך דאס צו סאלוון, און ווי שטארק. די מענטשן וואס האלטן זיך מער אנשי התורה סאלוון דאס בעסער ווי אנדער, מער ווי אנדערע מענטשן, אבער ס'איז אויך אביסל נאריש צו פרעגן די שאלה, סאו יעדע איינער האט זיך געלערנט, סאו ס'איז דא אנדערע וועגן עס צו סאלוון, בסדר איז דאך זייער גוט, אונז זענען נישט דא צו פארקויפן פונקטליך די משפטים, מיר זענען דא צו מאכן די וועלט ארבעטן, צו מאכן סאסייעטי ארבעטן, און דאס איז אמת'דיג די תירוץ אויף די ערשטע שאלה וואס אונז האבן אנגעהויבן צו פרעגן, מענטשן מיינען און זענען זייער צוגעוואוינט צו דעם, סא טאקע וועגן די ריזן ווייסט ווייל אונז האבן שוין געסאלווט די ערשטע פראבלעם, מען האט שוין געסאלווט די פראבלעם פון גזילה און גניבות, וואס מיינט מען האט געסאלווט די פראבלעם פון גזילה, די תורה האט עס געסאלווט, יעדע איינער ווייסט, די גאנצע וועלט, נישטא אזא זאך, איז נישטא אזא סאסייעטי מער, כמעט, כ'מיין ס'איז יא דא, און פארשטייט זיך ס'איז אביסל דא, אבער רוב נארמאלע מענטשן וואס אונז קענען ווייסן אז מען גזל'ט דארף מען צאלן, פארשטייט זיך דא ס'איז דא גזלנים, מען האט קיינמאל געטרייט ס'זאל נישט זיין קיין גזלנים, וואס מען האט געטרייט איז ס'זאל זיין אזא מין מוסכמות, יעדע איינער קלאר, יעדע איינער זיכער אז ווער ס'גזל'ט דארף צאלן. בסדר, מען האט געסאלווט די פראבלעם, און מען האט געסאלווט נאך אסאך אנדערע פראבלעמען, און יעצט האלט מען שוין ביי אזא סארט לעוול, ווען מען גייט אין היינטיגע מוסר שמועסן אדער ישיבות, אז קיינער האלט נישט די פראבלעם פון לא תגזול ולא תרצח, מען האט געסאלווט די פראבלעמען, יעצט דיין גאנצע פראבלעם איז, איך ווייס, עפעס שובבים, האסט געהאט עפעס הרהורים אסורים, האסט געהאט עפעס דא, דאס האט מען נאכנישט געסאלווט די פראבלעם, וועגן דעם פאוקוסן אלע אלע בעל דרשנים, אלע בעלי תורה פאוקוסן אויף העכערע זאכן, אויף גרעסערע זאכן, נאכדעם גייט ער צוריק און ער קוקט. פרשת משפטים, ס'איז א, וואס האב איך, כ'האב עפעס פראבלעם מיט א שומר חינם? יא, פארשטייט זיך, ס'דארף זיין עפעס א הלכה, ס'דארף זיין עפעס א בית דין, מ'דארף וויסן פונקטליך וואס די הלכה איז טאקע, אבער דאס איז נישט די גרויסע חידוש אין פרשת, די גרויסע חידוש אין משפטים איז אז פון זערא משפטים זאל זיין משפטים, נישט די, און וועגן דעם ווען אונז קוקן עס אן איז עס אביסל טרוקן, יא. ווייל אונז זעמיר שוין קלאר אז ס'איז דא הלכות פאר אלע זאכן, ס'איז דא משפטים, ס'איז דא בתי דינים, ס'איז דא שופטים ושוטרים, ס'איז דא די אלע זאכן, יעצט זיי דארפן טאקע לערנען די אלע טעקניקל דיטעילס, בסדר עס איז די דזשאב פון די דיינים, אבער דער גילוי פון פרשת און די שמחה פון פרשת משפטים איז אז ס'איז דא דאס, און ווען מ'רעדט צוויי מאל וועגן מתן תורה און ווילן זאגן וואס איז אזוי געוואלדיג אז ס'איז דא א תורה וואס איז אזוי געוואלדיג, און די גאנצע וועלט האט א תורה, מ'דארף נישט אלעמאל זאגן די אונז האבן א תורה און יענער האט נישט, ס'איז דא משפטים, ס'איז איינע פון די ז' מצוות בני נח, ס'איז דא משפטים פאר יעדע איינער, ס'איז געוואלדיג. אפשר דא אביסל בעסערע משפטים, ווען מען זאגט משפטים בל ידעום מיינט עס אז אנדערע מענטשן האבן נישט קיין משפטים, עס מיינט נישט אז אונז האבן בעסערע משפטים ווי זיי, און ווייל אזוי ווי איך זאג, איך ווייס נישט אויב למעשה בזמן הזה, אפשר האט איינער אנדערע בעסערע משפטים, איך ווייס נישט ווי עס איז אין למעשה, איך רעד אין די טעאריע, די איידיע פון משפטים איז אז ס'זאל זיין משפטים, ס'זאל זיין א וועג. מען קען רעדן וועגן א גאנץ אנדערע אישי, גאנץ נאך א שמועס אין וועלכע וועגן האבן די וואס מען רופט היינט די רעלידזשעס מענטשן צו זיי האבן מער משפטים, צו זיי האבן א טאקע א מער און געסאלווט מער פראבלעמען פון לייף ווי די אנדערע מענטשן אדער נישט, דאס איז נאך א עקסטערע שמועס, אבער וואס איך זאג נאר איז אז די משפטים, די גדולה פון משפטים, אדער די זאך פון משפטים, איז זייער סימפלי אז מען האט געסאלווד די זאך אונז האבן א וועג ווי אזוי מען קען לעבן אויף די וועלט און דאס איז אזא מין געוואלדיגע זאך אז מען דארף וועגן דעם טאנצן אויף דעם איז די גאנצע שישו ושמחו פון מתן תורה אז ס'איז דא משפטים און ס'איז דא ואלה המשפטים איטס א עמעזינג עמעזינג פיט א מורא'דיגע חידוש ווען פון און כמעט ווי אזוי ווערן זאגן זאגן אז די אייבערשטער האט עס געגעבן דאס הייסט א בשר ודם עס איז שווער זיך פארצושטעלן ווי אזוי ער קען מאכן משפטים וואס זאלן ארבעטן ווען ווען מען דארף עס מייחס זיין צו א גאט ווייל ווער איז ווער קען מאכן משפטים ווער קען מאכן ווער קען מאכן געזעצן ס'הייסט צו מאכן רעש צו האבן שכל צו זאגן ס'זעט מיך אויס ריכטיג אז דער זאל צאלן ס'זעט מיך אויס בסדר אבער דו דארפסט מאכן אז די עולם זאל עס פאלגן דו דארפסט מאכן אז ס'זאל ארבעטן אז ס'זאל סאלוון די פראבלעם אז ווען איך בארג עפעס פון מיין חבר זאל איך וויסן אז איך בין נישט אין עפעס א פארלוירענע וועלט איך מוז נישט גיין טאנצן אויפן מוישע'ס קאפ איך מוז נישט איך ווייס נישט וואס צו טון ס'איז דא עקספעקטעישן אז ער גייט עס צוריק צאלן יעצט קען מען בארגן יעצט קען מען האבן צו טון ביזנעס יעצט קען מען נעמען צו בויען א סיוויליזעישן דאס איז די דאס איז די גרויסע זאך פון משפטים. יעצט פון דעם וואלט איך געוואלט אביסל צוקומען צו נאך א צו נאך א פוינט וואס איז אה קאנעקטעד צו דעם באט נישט ממש די זעלבע זאך. און ס'איז דא אזא מין אזא מין וועג פון אנהייבן די תורה פון די סדר ווי אזוי מ'לערנט אויס די תורה פון ווי דיין תורה הייבט זיך אן און ווי ס'קומט אן איז זייער וויכטיג. די וועג וואס זייער אסאך די הרגל איז שוין פון א לאנגע צייט איז אז די תורה האט אזוי ווי א בנין, ס'איז דא שכל, ס'איז דא למשל די אמונות אין די תורה, אדער אמאל רופט מען עס עיקרים, די עיקרי הדת, וואס איז עיקרי הדת? דא הייבט זיך עס אן, יא, די רעלידזשען הייבט זיך אן, ס'איז דא עיקרים, ס'איז דא א גאט, וואס האט געגעבן די תורה, גייט געבן שכר ועונש, די אלע אלע איידיאלעדזשיס, אלע טעאלעדזשיס, אלע מחשבות וואס איז דא, יעצט דארפסט ווערן משוכנע, דארפסט פארשטיין, דארפסט גלייבן, דארפסט. מסכים זיין מיט די מיט די מחשבות, בסדר, פון דעם קומט ארויס, דארפסט נישט גנב'נען, דארפסט היטן שבת, דארפסט טון די אלע זאכן. און אונז לערנען וועגן דעם באריכות אין אונזער שיעור, ס'איז זייער נישט פשוט די די בליק. און ס'דא אזא זאך וואס הייסט נעשה ונשמע, און חזל דרש'נען עס אזוי ווי מ'גייט טון און נאכדעם וועט מען וועט מען פארשטיין, נאכדעם וועט מען פארשטיין. און יעדער איינער מיינט אז דאס איז עפעס אזא מין העטראנעמי, ווי רופט מען עס? כ'זאג דיך טו ווייל טו ווייל איך זאג דיך, טו נישט ווייל דו פארשטייסט.

דאס מאכט נאר סענס צו אונז ווייל אונז לעבן נאך די עולם המעשה, אונז ווייסן שוין וואס מיינט גנב'ן, מ'האט, יעדער איינער האט שוין גע'גנב'ט אדער מ'האט גע'גנב'ט פון אים אדער ער האט געהערט א מעשה פון גזילה, און נאך די מעשה, פון די מעשה קומט ארויס א שכל, ס'נעמט זיך אמאל א אינטואישן, ס'איז פשוט אז מ'מוז צוריקצאלן, נישט ארבעט איך נישט. און די זעלבע זאך מיט אלע אנדערע זאכן, אונזער שכל איז נישט א מאשין וואס איז אזוי ווי עומד בפני עצמו, עס איז עפעס א קאמפיוטער וואס שטייט אויפן טאפ אויפן קאפ, און פון דעם. פירט עס די גוף, ניין, דעטס נאט ריעלי האו די מיינד ווארקס, די מיינד איז א מאשין וואס ליגט אין די גוף, די מיינד איז א מאשין וואס רוב פון א גרויסע חלק פון זיין שכל, אלעס וואס ער ווייסט, אלעס וואס ער לעבט, איז דורך וואס ער באקומט אלע מיני רשמים פון די חושים, ער באקומט, ער לעבט אין א וועלט, ער האט, ער האט א גוף, און דורך דעם, דורך דעם הייבט ער אן צו פארשטיין, און דא, די שכל איז אזוי ווי א פירוש, אזוי ווי א סאמערי אדער א פירוש אדער א. אדער א וועג וויאזוי זיך אן עצה געבן מיט די אלע זאכן פון א גוף, מיט די אלע, ער רוקט זיך, ער גייט, ער טוט, ער מאכט, ער רעדט, ער שמועסט, די אלע זאכן. וועגן דעם, ווען מען טראכט אפילו ווען מען טראכט וועגן רעלידזשען, ווען מען טראכט וועגן תורה, ווען מען טראכט וועגן וויאזוי זיך צו פירן אין א העכערע לעוול ווי נאר סורווייוון. ס'איז נאך אלץ נישט ריכטיג אז מען קען אנהייבן פון די שכל, מען קען נישט אנהייבן, איך גיי דיך מסביר זיין ווי אזוי די בעסטע וועג צו אנקומען צו דביקות איז, וויאזוי די בעסטע וועג צו האבן א ריכטיגע לעבן איז. נאכדעם וועסטו עס פארשטיין און וועסטו עס טון, ס'איז נישטא אזא זאך ווייל דו גייסט נישט פארשטיין, אויב וועסט יא פארשטיין איז עס נאר, אויב ווער ס'פארשטייט דאס יא, איז עס נאר ווייל ער האלט שוין נאך די נעשה, ווייל אמת'דיג ער האט שוין געלעבט, ער האט שוין פרובירט די אלע זאכן, יעצט ביסטו אים מסביר, ער איז זיך מצייר, ער איז מדמה, ער קען ער קען האבן א פיקטשער, ער קען האבן א א עמבאדיד וויזשען פון וואס ס'איז, ווייל ער האלט שוין נאך די נעשה, אבער ווען אמת'דיג האלט מען פאר נישטא אמת'דיג אזא מין זאך ווי נשמע פאר נעשה, פשוט ווייל ס'איז נישטא, ס'עקזיסטירט נישט אזא שכל אין דער וועלט. און מען קען אמאל זאגט מען אז די פראבלעם די סיבה פארוואס מענטשן זענען בעסער ווי די קאמפיוטער איז א מענטש קען זיך פארשטיין אין אין מענטשליכע פראבלעמען בעסער ווי א קאמפיוטער ווייל א קאמפיוטער ווייסט נישט געהעריג ווי צו זאגן שלום עליכם וויאזוי צו פארשטיין זיך מיט א מענטש די סיבה ווייל א קאמפיוטער'ס פראבלעם איז נישט ער האט נישט קיין שכל ער האט אסאך שכל דאס הייסט ער קען אויסרעכענען זאכן אבער ער האט נישט קיין גוף און די מענטש די זאך פון די שכל האנושי איז אז ער לעבט אין א גוף די שכל האנושי איז א חלק פון די גוף ס'איז א זאך וואס ווערט געבויט פון די גוף. און וועגן דעם, ווען מע, ווען מ'זאָגט די, ווען מ'זאָגט פאַר אַ מענטש, אַזוי ווי איך האָב געזאָגט מיין פריערדיגער דרשה איז אַ גוטער משל פאַר דעם, וועגן דעם איז עס נישט צוויי ענינים. ווען מ'זאָגט, איך האָב פאַר דיך משפּטים, איז די וועג אויסצופיגערן די משפּטים איז נישט דורך זיך זעצן טראַכטן אין עפּעס אַ אייוואָרי טאַוער, ווי מ'זאָגט, און אויספיגערן וועלכע איז די ריכטיגסטע משפּטים, וואָס איז די בעסטע משפּטים, ווער, וועלכע מאַכט די מערסטע סענס. דעמאָלט גייסטו נישט בכלל פאַרשטיין, נישט נאָר גייסט נישט פאַרשטיין, גייסט אפילו נישט פאַרשטיין די ניד, אָקעי, איך הער, ס'איז, ס'איז ס'סאַונדט ריכטיג, ס'סאַונדט ריכטיג. אבער די אמת'דיגע די וועג די איינציגסטע וועג פון הערן תורה די איינציגסטע וועג פון הערן משפטים איז דורך אמת'דיג עס עס האבן עס טוהן ווען מ'זאגן נעשה ונשמע מיינט אבי לויט לויט מיין מעשה איז דאך מורא'דיג פשוט ס'איז דא אידן ס'דא מענטשן ס'דא א פאלק דא זיי ווייסן נאכנישט ווי אזוי מען לעבט מיט א צווייטע מענטש ווי אזוי נעמט מען זיך אן עצה מיט יענעמ'ס נכסים וואס טוט מען אז איך היט זיינע נכסים ווי אזוי וואס וואס געשעהט איך מעג ס'איז נישט קיין שאלה צו איך מעג וואס טוט מען די שאלה וואס מעג עס קומט נאכדעם און ס'קומט משה רבינו און זאגט רבותי ס'געקומען א גילוי ס'גייט מען גייט מאכן סדר ס'דא סדר און מ'געבט איינעם אנדערש זיינע נכסים דארף ער עס היטן אויב ער היט עס נישט איז ער שולדיג אדער א שומר חנם אדער א שומר שכר פונקטליך ס'דא א סדר יעצט זאגן זיי אקעי איט סאונדס גרעיט באט מ'דארף עס טרייען. מען דארף דו ווילסט איך זאל מיך אז איך זאל זעצן דן זיין צו אין די מאראל טיערי אוו איך ווייס וואס שטימט עס אז מען זאל צוריק צאלן ווען מען האט גע'גנב'עט, דעיס נאו סאטש מאראל טיערי, דער מאראל טיערי גייט נאכדעם וואס מען האט צען טויזענט מאל געבארגט יענעמ'ס זאך און מען האט פארשטאנען פון דאס טוהן האט מען האט די שכל זיך געבויט און פארשטאנען אז אז אז ס'איז טאקע ריכטיג, אז ס'מאכט סענס, אז ס'ארבעט, די וועלט ארבעט ווען מען קען, געבט צוריק יענעמ'ס כלים. יעצט קען איך נשמע, יעצט קען איך שוין רעדן וועגן דעם, יעצט קען איך שוין אפילו בויען אויף דעם טעאריעס, די טעאריעס בויען זיך אויף די מעשים, נישט אז די מעשים ווערן געבויט פון די טעאריעס, די טעאריעס בויען זיך אויף די מעשים. וועגן דעם זאגן זיי פשוט, אקעי, געוואלדיג, אלע, סאונד, סאונדס גרעיט, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אונז גייען עס טון, אונז גייען עס טון, מיר פרובירן, און אוודאי ווען מען הייבט עס אן צו טון, נישט דערגאנצן דא תורה שבעל פה, ווען מהייבט עס תורה שבעל פה מיינט אז מהאט אנגעהויבן צו טוען און צוביסלעך האט מען געזען מדארף דא אביסל טוישן און מדארף מאכן אנדערע גזירות תקנות מדארף דארף מפרש זיין אנדערש ווייל סארבעט נישט תורה שבעל פה איז נישט קיין זאך וואס הייבט זיך אן פון שכל תורה שבעל פה איז אויך א זאך וואס הייבט זיך אן פון טוען די סיבה פארוואס איז דא תורה שבעל פה איז ווייל מטוט עס וועגן דעם אויב איינער זאגט אז ער וויל מאכן א תורה שבעל פה ווייל עס קומט אויס פון זיין שכל, עס איז נישט קיין וועג, די אמת'דיגע תורה שבעל פה קומט ארויס פון עס טוהן, אונז ווילן טוהן, אונז ווילן טוהן און פארשטיין וואס אונז ווילן טוהן, נאר עס ארבייט נישט, מען טוישט, מען מאכט א נייע מנהג, א נייע תקנה, עס טוישט זיך כסדר, מען מאכט כסדר חידושים, אבער די אלע חידושים זענען נעשה ונשמע, נישט נעשה ונשמע ווייל איך טוה ווייל איך פארשטיי נישט, ניין, ווייל איך פארשטיי מתוך טוהן, און נישט איך פארשטיי באופן מנותק, און זיצן אין א אוניברסיטי און פארשטיין, און דאס דעמאלטס פארשטייט מען גארנישט, און פארשטייט זיך, ס'איז נישט מדויק אזוי ווי איך זאג, ווייל. דער וואס רעדט פון א טעאריע כאילו באופן מנותק איז אויך ער רעדט פון זיינע זכרונות ער רעדט פון מעשות וואס ער האט געהערט פון וואס ער האט געלייענט פון וואס ער פארשטייט עס איז אויך נאך א נעשה עס איז נישטא אזא מין וועלט אין בוידעם איז נישט אפשר א מלאך אדער א גאט איך ווייס נישט אבער אין די וועלט די וועלט וואס אונז לעבן אלע שכל מען קען זאגן עס אלעס אלע שכל וואס אונז האבן איז מלמטה למעלה עס איז נישט מלמעלה למטה אלע שכל הייבט זיך אן פון א גוף און וועגן דעם דא גייט אריין אביסל אזוי ווי אין א אפאלאדזשעטיק תורה, אבער עס איז ריכטיג לכאורה אזוי. ווען מ'רעדט פון א, מ'רעדט פון שבת, און מיר זאגן שבת איז איינע פון די מצוות השמעיות. עס איז נישט קיין זאך וואס מען קען טראכטן כסדר, איז עס, איז עס, איז עס ריכטיג, וואס איז די טעאריע, וואס איז די הכרח פאר דעם? עס איז נישטא קיין הכרח, די הכרח איז טו עס, מאך שבת, מאך.

מען ארבעט און ס'איז דא וואס מען און יעצט זאגסטו אה שבת האט געסאלווט, ס'איז דא אזא זאך, דא א צומישעניש, יא אזוי ווי מען דארף פארשטיין אז משפטים די תורה איז דא אזא מין זאך, אן די תורה וואלט געווען די וועלט תוהו ובוהו, וואס מיינט דאס? אזוי ווי די מעשה פון תוהו ובוהו איז געווען לעכטיגקייט, טונקלקייט, משמשים בערבוביא מען ווייסט נישט, דא איז געקומען די אייבערשטער געמאכט א בריאה און געזאגט. די ארדער איז ליכטיג וועט זיין בייטאג, טונקל וועט זיין ביינאכט, ס'איז די זעלבע זאך איז די תורה, ס'איז דא ארבעט, ס'איז דא מנוחה, א מענטש דארף ביידע, איז וואס אביסל ארבעט, וואס אסאך מענטשן וואס האבן נישט קיין תורה, וואס האבן נישט, סא כ'רעד פון אונז, כ'רעד נישט פון מענטשן, זיי האבן נישט, און האבן נישט זיך געפרעקטיסט, האבן נישט אויסגעפיגערט ווי אזוי די תורה גייט ארבעטן פאר זיי, ס'איז טאקע צעמישט, אביסל ארבעטן, אביסל לערנען. אה! תורה איז געקומען, מורא'דיג, עס האט געסאלווד די פראבלעם, עס האט געמאכט פון תוהו ובוהו תורה, עס האט געזאגט ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, און געוואלדיג, דאס איז א געטליכע תורה, דאס האט געמאכט סדר, דאס האט געמאכט א נייע בריאה, און יעצט וואס קען איך עפעס זאגן, עס האט דאס געבויעט, פארוואס, ווייל זעקס טעג איז פונקט זעקס, אויב עס וואלט געווען אכט, נישט דאס איז די פראבלעם, וואס איז, קען זיין ס'איז דא א סיבה פארוואס ס'איז זעקס און נישט אכט, איך ווייס נישט, אבער די סיבה קען איך נישט, קען איך אפשר נאר מאכן סענס, קען נאר.

איך זאג דיר צו, איך דענק כ'האב דאס געשריבן, זאג צו אז אין די זמן פון בית המקדש האט קיין שום איד נישט געפרעגט וואס איז די טעם פון קרבנות, פארוואס טוט מען קרבנות? קען זיין אידן האבן גערעדט וועגן דעם, בית המדרש, מענטשן וואס זענען עוסק אין טעמי המצוות, מענטשן וואס זענען עוסק אין פנימיות התורה האבן פארשטייט זיך גערעדט אסאך זאכן, אבער דאס איז געווען נעשה, נאכדעם וואס זיי האבן עס געטון, זיי האבן נישט געזאגט, דאס דאזענט מעיק סענס, איט סיעמס טו בי מינינגלעס, איט סיעמס טו בי פארוואס ווייל זיי האבן עס געטון. און די זאכן וואס מען טוט, אויב מען הייבט עס אן צו טון, מען פארשטייט אז די טון איז כמעט די סעלף פון די תוהו ובוהו וואס אונז הייבן אן פון. דעמאלטס הייבט מען אן צו זען צו צו זאכן מאכן סענס, אויב מען וואלט געטון נשמע נאך דעם נעשה כמעט גארנישט אין די וועלט גייט מאכן סענס, אז דאס איז נישט קיין וועלט פון פון מאטעמאטיק, דאס איז נישט קיין וועלט וואס מען קען אנהייבן פון די שכל און און און גיין פון דעם אראפ קלערן, דאס איז א וועלט וואס מען הייבט אן פון וואס עס עקזיסט, פון וואס מען טוט, און פון דעם הייבט מען אן צו פארשטיין, פון דעם קען מען בויען כללים, מ'פרעגט א שאלה, אקעי וואס וועט מען טון בזמן הספק, אקעי יעצט וואס איך האב געהאט עקספיריענס פון זעקס טעג ארבעטן, און וואס וועט זיין אויב ס'זאמקום, אקעי יעצט פארשטיי איך, איך ווייס ווי אזוי זיך. עצה צו געבן מיט אלע ספיקות און אלע פלעצער והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון איך ווייס ווי צו גיין אבער דאס קומט פון מיין עקספיריענס דאס קומט פון מיין גופניות דאס קומט פון מיין נעשה עס קומט נישט פון עפעס א טעארעטישע וועלט ווי מען קען האבן שכל מופשט און פון דעם און פון דעם גיין און דאס איז א זייער וויכטיגע לימוד פאר פאר מיך און פאר אסאך מענטשן וואס האבן אביסל שכל און אפילו מענטשן וואס האבן ווייניג שכל אבער יעדע איינער און זענען זייער צוגעוואוינט צו די צו די זאך אז מען קען וואלט געקענט כאילו פארשטיין אז כאילו די מיינד איז עפעס א ליגט ליגט נישט אין די גוף, כאילו ס'איז ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט אז פונקט די ניין די וואטעווער, בקיצור, דאס איז א צו צופיל דועליזם, צו די מיינד דאזענט דאזענט עקזיסט אוט אוו די באדי, און כדי צו פארשטיין עפעס דארף מען עס טון, איך וויל יעדע זאך וואס איך רעד, דארף מען טון פאר דאס נאך פאר צו וויסן צו ס'איז ריכטיג, פאר צו וויסן צו ס'איז דא א בעסערע וועג, דזשאסט טו אנדערסטענד וואט איים איווען טאלקינג אבאוט יו האוו טו דו איט.